א גוטן ערב שבת, פרשת תצוה די וואך. תצוה איז איינע פון די פרשיות וואס זענען די ווייניגסטע לאקי, די ווייניגסטע בליטשעדיג אין די תורה. ס'איז אפילו אסאך מאל אפילו ערגער פון פרשת תרומה, וואס פרשת תרומה האבן אונז אסאך מאל ליב צו רעדן וועגן די בארינגנעס פון די פון די משכן מיט אלע פרטים אלע דיטעילס ווערט אויס אזווי א שאפינג ליסט סאמטיימס. און תצוה איז אפילו ערגער ווייל אלע דרשות וואס מען האט געהאט צו זאגן וועגן די שאפינג ליסט פון די משכן האט מען שוין אויסגעניצט לעצטע וואך און וואס מען דארף טון די וואך איז טרעפן עפעס א נייע זאך אין אנדערע ווערטער דארף מען שוין נעמען צו רעדן וועגן די זאך אליין ס'הייסט ס'איז זייער גרינג זיך עצה צו געבן מיט רעדן וועגן שאפינג ליסט און רעדן וועגן די אלע סארט זאכן. זייער גרינג ווען מען ווען מען ווען מען ניצט עס אויס אויף א דבר כללי מען נעמט ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם בסדר מען זאל נישט קוקן אויף די פרטים מען זאל קוקן אויף די גרעסערע פיקטשער מען מאכט דא א משכן וואס מיינט ושכנתי בתוכם בתוכם בתוכו וואס איז די ענין פון השראת השכינה, וואס איז די ענין פון תרומה, ידבנו לבו, און מען האט גערעדט לעצטע וואך אין אריכות, די אלע זאכן זענען גרינג, אבער דאס איז דאך נאר א הקדמה, עס איז אמת, אלעמאל די הקדמה פון יעדע זאך איז אזוי ווי כללית'דיג, עס געבט א גרויסע בליק, אסאך מענטשן זאגן, אמאל זאגט מען, קען מען לערנען די הקדמה פון די ספר, אויב עס איז א גוטע הקדמה ווייסט מען שוין וואס די גאנצע ספר וועט זאגן. אבער נאכדעם וואס מען האט געענדיגט דאס, איז שוין געווען פרשת תרומה, און מען האט עס נישט צוטיילט די יאר, מען האט עס נישט געגעבן שבת זכור צו. געבן מיר עפעס אנדערש צו פאוקעסן אויף ווען כ'שרייב דעם תצוה, דארף מען דאך אנהייבן צו רעדן וועגן די זאך אליינס, און דאס איז דא באמפט מען צוריק אריין אין די זעלבע פראבלעם, דאס הייסט אין אנדערע ווערטער, דא געפינט מען אויס אז מ'האט נישט געענטפערט די קשיא. דו האסט געזאגט אז יא, ס'איז געוואלדיג די אלע פרטים, זיי ווייזן השראת השכינה, זיי ווייזן אהבה, זיי ווייזן תוכו רצוף אהבה, און דערווייל דו קומסט צו ווייטער, מ'באמפט זיך צוריק אריין אין וויאזוי מ'מאכט די אפוד, אין וועלכע זייט מ'לייגט דאס, אין וועלכע זייט מ'לייגט יענץ, ביסטו די זעלבע שמויגער, ביסטו ווייטער סטאק. מ'האט גארנישט פארענטפערט, מ'האט גארנישט פארענטפערט די קשיא למעשה. און דעי דעי דעי באמפ איז זייער וויכטיג. און אמאל זאגט מען משה רבינו האט נישט געשריבן זיין נאמען אין פרשת תצוה, ס'איז אזויווי א גרויסע העלמה אז משה רבינו איז איז געווען דעת, משה רבינו איז יעצט געשטארבן, תצוה איז געווענליך פאלט אויס ז' אדר. און און מ'זאגט אז מ'קען נישט, ס'איז נישטא קיין דעת אין דעי פרשה, ס'איז נישטא קיין, קיינער פארשטייט נישט וואס טוט זיך דא.

און זאגן אזוי, ס'איז דא א דין אז תורה אינה נקנית על ידי יסורים, אלע מתנות טובות וואס די אייבערשטער גיבט פאר א מענטש, אלע מתנות טובות וואס די אייבערשטער גיבט פאר א, פאר די אידן, אלע אמת'דיגע זאכן וואס מען קען זיי רופן עומק, וואס איז די ווארט עומק? אין ספר יצירה שטייט ס'איז דא עשרה עמקים, עומק טוב, ועומק רע, עומק תחת, עומק ראשית, עומק אחרית, אלע מיני עמקים, וואס איז טייטש עומק? וואס איז די ווארט? אונז נוצן אסאך מאל די ווארט עומק, פארוואס מענטשן אזוי ווי מיך וואס האבן ליב צו רעדן. טיפערע זאכן סאו קאלד. טיף פון די ווארט טיפקייט, עומק, וואס מיינט עס אז א זאך איז טיף? וואס מיינט עס אז אז די טעאריע, וואס איז די פשט? די ווארט איז טיפער פון א צווייטע ווארט? אין וועלכע סענס איז עס טיף? וויאזוי מעסט מען טיפקייט פון א ווארט? איז עפעס א מעזשערינג טעיפ וואס מען קען אריין מען קריכט אראפ מען דארף אנקריכן זייער טיף דאס איז טיף? וואס איז טייטש? איז דאס וואס דער רבי האט געזאגט אז מען שטייט אין ספר יצירה עומק טוב וואס עס מיינט אלעמאל עומק מיינט אז עס איז פארקערט פון וואס עס זעט אויס. אין אנדערע ווערטער עומק איז די זאך. וואס מען דארף אויף דעם געבן פאר ע פ צאלן פאר דעם, ס'איז נישט פרי, עומק איז טייטש עקספענסיוו אין אנדערע לענגוויטש, דאס הייסט דא פשוט'ע אויבערפלעכליכע מחשבות, אויבערפלעכליכע דברי תורה, דאס זענען זאכן וואס מען קען לייגן אויף א גרויסע ווידעאו סקרין אין טיימס סקווער, יעדער איינער פארשטייט גלייך, דאס איז שטחי, פארוואס איז עס שטחי, נישט ווייל איך האב עפעס קעגן די ווידעאו סקרין אין טיימס סקווער, ס'איז שטחי ווייל ס'איז בחינם. ס'איז נישט תובע גארנישט, ס'איז נישט תובע פון דעם מענטש זאל נעמען צייט אדער יגיעה זיך מוטשענען, זיך אוועקזעצן, טראכטן. ער איז גלייך, ער זעט עס, ער פארשט, ער ווייסט גלייך וואס מ'מיינט. מיט אנדערע ווערטער, ס'איז נישט קיין גרויסע חידושים, ס'איז נישט קיין, ס'איז נישט דא אין דעם עפעס א עומק. און עומק איז פשוט די זאך וואס איז אנדערש פון וואס איז אויבערפלעכליך. ס'הייסט, איך זאג דיך עפעס וואס ס'שטייט נישט אויף די על פני השטח, און וואס מ'מיינט איז,

מען דארף צאלן פאר די תורה מיט יסורים, איינער צאלט פאר זיין תורה מיט יסורי הגוף, איינער צאלט פאר זיין תורה מיט יסורים פון פון תורה, מיט יסורים פון יגיעה בתורה, פון אז ער מוטשעט זיך, עס זעצט נישט שטייט, אין אנדערע ווערטער, ווען מען קומט צו א פרשה וואס מען פארשטייט נישט, און בפרט א פרשה וואס מען פארשטייט אינגאנצן נישט, וואס מען הייבט נישט אן וויסן וואס וואס דער תורה וויל דא, וואס דער פסוק וויל דא, עס קלאפט נישט קיין ווערטער, עס איז נישט איך פארשטיי נישט, איך האב א קשיא, דאס הייסט, פארשטייסט שוין יא, און דו פארשטייסט גארנישט, דאס איז א סימן, דאס איז אזוי ווי א פרייז טעג. יעדע פרשה האט א פרייז טעג, ס'דא פרשות וואס האבן ביליגע פרייז טעגס, ס'איז געמאכט פאר מקרב צו זיין מענטשן וואס האלטן דארט, און ס'דא פרשות וואס האבן א טייערע פרייז טעג, די טייערע פרייז טעג איז דאס וואס עס שטייט אין אנו מבינים, און מען ווייסט נישט וואס דא טוט זיך, דאס איז א פרייז טעג פאר די תורה, און דאס איז די יסורים וואס מען דארף, וויפיל מער א מענטש קען, מען אנטלויפט נישט, די חכמה איז נישט אנטלויפן, ווען מען אנטלויפט דעמאלטס קומט מען אן צו די אנדערע יסורים, מי שאינו עוסק בתורה הקדוש ברוך הוא מביא עליו יסורים, וואס טייטש.

דו לעבסט דאך, ס'נישט דא קיין מענטש וואס לעבט אן יסורים, ס'נישט דא קיין מענטש וואס ער קען זיין אויבערפלעכליך, אין אנדערע ווערטער די מענטשן וואס זיי זאגן, כ'האב נישט קיין כח, עזוב אותי, איך האב נישט קיין כח צו זיך מוטשען אויף לערנען, איך וויל זאכן זאל זיין גלייך, איך וויל זאכן זאל זיין גלייך, זאגט אים דער אייבערשטער, זייער שיין אז דו ווילסט, אבער דו ביסט נישט אנגעקומען צו די ריכטיגע וועלט, אין די וועלט גייען זאכן מיט עמל, אדם לעמל יולד, אין די וועלט גייען זאכן מיט יגיעה, דו ווילסט נישט זיך מייגע זיין אין תורה, דו ווילסט נישט נעמען די קשיא גלייך, דו ביסט האסט נישט די יכולת, ס'איז נישט דיין וויל, אונז זענען אלע די מענטשן און אונז ווילן נישט, אונז האבן נישט די יכולת, דו ווילסט נישט, קענסט נישט סובל זיין, דו קענסט נישט סובל זיין עול תורה, דו קענסט נישט נעמען די שוועריקייט וואס נעמט א פרשה וואס ס'איז שווער, ס'מאכט נישט קיין סענס, ס'גרידזשעט זיך, דו ווילסט דו אנטלויפסט, איז מאך צו די ספר, דו ווילסט בארייכן בית הספר, דו קענסט נישט סובל זיין די שוועריקייט אדער די התמדה וואס מען דארף, אדער פשוט די צייט וואס מען דארף, אדער די נפשיות'דיגע געפיל וואס מען דארף שטיין און ליינען א זאך וואס מאכט נישט קיין טראפ סענס, דו קענסט נישט סובל זיין, בסדר, אבער דו מיין נישט אז דו גייסט וועגן דעם האבן א גרינגע לעבן, דו גייסט האבן וועגן דעם א שווערערע לעבן, פארוואס גייסטו האבן א שווערערע לעבן, ווייל דו העסט פארמאכן די ספר, העסט גיין ארבעטן, העסט גיין.

און צו גיין שלאפן שווער, צו גיין שלאפן מיט א שווער הארץ, וואס וויל גאט פון מיר, וואס טוט זיך דא אויף די וועלט, און אנשטאטס פון זאל גיין שלאפן מיט א שווער הארץ ווייל ער האט נישט צו צאלן די רענט, גייט ער שלאפן מיט א שווער הארץ ווייל ער האט נישט, די פרשה מאכט נישט קיין סענס. און צוביסלעך, און דאס איז די סוד, דאס איז די מעדזשיק דא, און ס'איז אמת'דיג מעדזשיק, און ווער ס'טוט דאס, וועט עס זען, איך, איך, ס'איז אמת, אויב מען לאזט נישט נאך, און נישט נאכלאזן איז אויך אסאך שלבים, שבע יפול צדיק, ס'מיינט אין די ענד לאזט מען נישט נאך, אויף די פערצנסטע מאל.

און דאס איז די אשרי מי שעמל בתורה וואס ער קען זיך מייגע זיין ער קען און נאכדעם וואס ער איז זיך מייגע ווייל פארשטייט ער די תורה עס מאכט זיך אים אויף כפשוטו און אמאל איז דא זאכן און נושאים אין תורה און פרשיות אין תורה וואס א מענטש און נישט נאר איין מענטש די גאנצע דור אלע מענטשן גייען עס אדורך און ס'גייט דיר נישט אריין אין קאפ און ס'דא איין מענטש וואס ער האט געזאגט איך גיי נישט אדורך גיין איך גיי נישט זאגן איך וויל נישט די יסורים לא הן ולא שכרן ניין איך וויל יא הן ושכרן דאס איז דאך די גאנצע זאך ווען ער זאגט לא הן ולא שכרן טייטש ס'דא א שכר פון די יסורים און וואס האט וואס יענע אמוראים האבן געזאגט לא הן ולא שכרן האבן זיי געמיינט צו זאגן לויט די מהלך אז אונז ווילן נישט די יסורים אונז דארפן נישט די יסורים של אהבה אין די גוף אונז קענען זיך אליינס מאכן יסורים אין בית מדרש אונז דארפן זיי האבן אן אנדערע וועג צו האבן די יסורים פון תורה ס'הייסט וואס די גמרא זאגט אין ברכות ווער ס'איז עוסק בתורה איז אייבערשטער ברוך הוא מציל פון יסורים פארוואס? ווייל ער האט דאך אליינס יסורים מ'קען און זיינע יסורים זענען יסורים של אהבה כפשוטו, זיי זענען די תענוג, זיי זענען אין די יגיעה אליינס איז שוין דא א תענוג ווייל ער ווייסט אז צו פון שטיין אויף די שאלה גייט ער אנקומען און דאס איז ממש די חילוק בין ושבתם וראיתם בין עובד אלקים עובד ה' לאשר לא עבדו, דאס איז נאר די חילוק אז דער עובד ה' דער וואס ער זוכט אמת'דיג צו האבן די תורה ער ער אנטלויפט נישט ווען די תורה ווערט שווער פאר אים, די תורה איז אזוי ווי א זייער פיקי, א זייער זייער פיקי, זייער ברעטי מיידל, אזוי ארבעט די תורה, און די תורה זאגט פאר א מענטש, איך גיי א גאנצע צייט אנטלויפן פון דיר, איך גיי זיין, עס גייט זיין הארד טו ריעטש, אזוי ארבעט עס, אזוי איז עס, און און אסאך מענטשן גייען אדורך, אסאך מענטשן גייען דורך די בת מלך, אסאך מענטשן האבן געוואלט, יעדע איינער וויל, ס'איז דאך געוואלדיג, יעדע איינער וויל האבן די בת מלך, און אסאך מענטשן זענען אדורכגעגאנגען.

וועיט, איך בין נישט, ס'לוינט זיך, איך בין נישט ווארט אז מ'זאל זיך מוטשען אביסל מער, פארוואס געבט ענק אויף אזוי שנעל, אויב ס'איז דא דא א זאך וואס וואס ס'איז אמת'דיג, ס'איז א סיין, ס'שטייט דא, פה טמון, דא דא איז באהאלטן די זאך וואס ענק זוכן, און מ'געבט אויף אזוי שנעל, מענטשן, ס'איז ממש א פלא פון די בריאה ווי שנעל מענטשן געבן אויף אויף אלעס, נישט נאר אויף תורה, אבער אין דזשענעראל, ווען זאכן גייען שווער, ס'איז ממש א פלא, און די תורה זאגט. אקעי און געוויל נישט און ס'דא איינער די גאנצע זאך וואס ס'דא איינער וואס ער איז משה וואס ער איז די נבחר וואס ער אים איז די תורה בוחר אין אים און ער איז בוחר אין די תורה און ער באקומט די תורה איז נאר ער איז דער וואס האט געזאגט איך בין נישט איין זאך וואס ליאוועל וואס עס וועט זיין ס'קען זיין איך וועל נישט מצליח זיין ס'קען זיין איך וועל גיין אין גיהנום אין די ענד, אבער איין זאך גיי איך נישט טון איך גיי זיך נישט מייאש זיין פון די בת מלך איך גיי עס טון איך וועט איך וועל שטארבן וואס זאלן די אנדערע מענטשן אקעי ס'לוינט זיך נישט הלא הבל איז שכרן הפסד מצוה כנגד שכרה ס'לוינט זיך נישט אין די ענד. ער זאגט איך קעיר נישט, דאס איז די גאנצע זאך פון משה, די גאנצע זאך פון די צדיק, פון די מענטש, איך ניץ נישט די ווארט צדיק, דער וואס האט באקומען די תורה אין די הענט, דער וואס איז יורש צו די תורה, דער וואס איז ניתן לו במתנה, נאך די יגיעה, איז דער מענטש וואס ער זאגט איך קעיר נישט, איך גיי איין זאך, איין עושי היצר הרע תעבירי בלבך, ס'דא איין זאך וואס איך גיי מאבד זיין, דאס איז דער יאוש, דאס איז די זאך וואס זאגט, כ'האב שוין פרובירט, כ'האב שוין געוואלט, און אה, איך וויל האבן א גרינגע לעבן, ניין, די זאך גיי איך נישט טון, איך גיי שטיין דארט און איך גיי ווארטן ביז ס'גייט, ביז ס'וועט אנקומען. און דער מענטש די אריזל די ארי הקדוש האט מען געפרעגט איינמאל יעדע איינער ווייסט פארשידענע סגולות איז גענטפערט אויף די שאלה רבי חיים האט אלס אסאך מאל געפרעגט פאר די אריזל ער רעדט כאילו אונז איז אמת אונז זעהן דאך אז ער האט איבערגענומען די וועלט אין א געוויסע וועג וואס האסטו געטוהן מה במאי זכי ביי מאי זכי במאי רחתי וואס האסטו געטוהן צו זיין מער צו זיין נישט נאר מער נאר שלא בערך מער פון יעדע איינער ס'דא אסאך מקובלים אסאך מענטשן רבי חיים וויטאל זאגט אים איך האב אויך געמוטשעט איך האב אויך געלערנט אסאך זוהר אין מיין לעבן כ'האב אויך די רמק, מיין רבי און אונזער ביידע רבי האט אויך געלערנט אסאך זוהר און ער האט פרובירט און ער האט געטון אסאך און ער האט נישט אנגעקומען מיט וואס דו ביסט אנגעקומען, וואס איז די חילוק? וואס האסטו געטון? יעדער איינער ווייסט איינער וואלט ער געטון מצוות מיט שמחה און אזא זאגט דער חרדים ס'דא פארשידענע געגאנגען אין מקווה האט ער אמאל געזאגט און איינמאל זאגט דער אריזל אזא זאך און איז עס אמת כפשוטו און ער זאגט דו ווייסט פארוואס איך האב עס באקומען מער פון יעדער? ווייל איך האב זיך געמוטשעט מער פון יעדער, און דער אריזל זאגט ער לייגט אים אראפ, דו ווייסט אז אסאך מאל א גאנצע וואך בין איך נישט בין איך נישט אוועק געגאנגען פון איין שטיקל זוהר ווייל איך האב עס נישט פארשטאנען, און איך האב געלערנט אליהו הנביא און אליהו הנביא האט געזאגט, יא דו הייבסט אן צו פארשטיין אבער ניין ס'איז נישט, איך ווייס אז דאס האט אליהו הנביא געזאגט ער האט געפילט, איך פארשטיי טאקע אבער איך האב נישט אינגאנצן פארשטאנען, ס'איז נאך דא עפעס עפעס נאך וואס צו פארשטיין, און און ער זאגט אז עס איז אמת, די חילוק פון מיך און די רמק, די חילוק פון מיך און יעדער, די רמק אן עט סאם פוינט האט ער מחליט געווען איך האב פארשטאנען, ס'איז גוט.

מען האט געמאכט די ערשטע זאך די צווייטע זאך די חושן די אפוד אויף ביידע שטייט ענליכע נוסחאות אביסל אנדערש, מען האט געשריבן די נעמען פון די שבטים די נעמען פון בני ישראל ונשאו אהרן את שמותם על שתי כתפיו לפני ה' לזיכרון. די די די ונשאו אהרן את שמותם איז כ'מיין אז ס'איז די ס'איז א סימן ס'הייסט יעדע אלע בגדים די אלע פיר בגדי קודש וואס ס'שטייט אין די אנהייב פון די פרשה ענדענגען זיך מיט אזוי ווי די פוינט פון זיי פארוואס איז דאס געמאכט. וואס טוט עס? ס'שטייט אויף די ציץ ונשא אהרן את עון הקדשים, ס'שטייט אויף די משפט ונשא אהרן את משפט בני ישראל, און אויף די אויף די מעיל שטייט ונשמע קולו בבואו אל הקודש, און אויף די אפוד שטייט ונשא אהרן את שמותם לזכרון. ס'הייסט אז די אלע זאכן, דאס איז די פוינט, אז מען פרעגט אסאך מאל, מען קען פרעגן אזוי ווי די טעמי המצוות, וואס וואס טוט די וואס טוט די זיין? וואס טוען די בגדי כהונה? זיי טוען דאס. און אונז ווייסן, חזל מפרש, בגדי כהונה מכפרים.

די ציץ זעהט אויס מעדזשיק, ס'זעהט אויס די גאנצע סדר עבודה, די גאנצע די אלע בגדי כהונה זעהן אויס מעדזשיק, כ'מיין איך פארשטיי אז איינער מוטשעט זיך ער גייט ווי אליהו הנביא מיט אדרת שער און פאסט ס'איז דאס איז אלס זאכן וואס זענען האבן עפעס א שייכות מיט עבודת השם אין אונזער אין אונזער מיינד, אבער זיך אנצוטון אזעלכע פיר פענסי קליידער מיט מיט אבנים טובות און מרגליות מיט חושן מיט אלע מיני זאכן, ס'איז זייער שווער צו פארשטיין וואס וואס וויל מען דא וואס איז די וואס איז די זאך דא. און איך האב געשריבן וועגן דעם אביסל, און איך גיי זאגן אביסל א נקודה וואס מ'דארף פארשטיין. אונז האבן גערעדט לעצטע וואך וועגן מאכן א חשבון הנפש וואס ווערט נישט סטאק אין די חשבון. אונז האבן גערעדט וועגן, אביסל קעגן די קאנצעפט פון קאוהערענסי, קעגן די קאנצעפט פון מ'דארף נאר אויספירן, מ'דארף נאר אויספילן יעדע וואך אלע טשעקס, ווייל דאס איז נישט געלעבט. אבער יעצט אזוי ווי יעדע אזא שמועס דארף מען זאגן די פארקערטע שמועס. און די פארקערטע שמועס איז אז איינע פון די גרויסע פראבלעמען פון. פון יומעניטי, איינע פון די גרויסע פראבלעמען איז שכחה, מען פארגעסט, און פארגעסן מיינט נישט מיינט נישט נאר מען פארגעסט, מען געדענקט, אבער וואס עס מיינט איז א פשוטע זאך, ס'דא די אלע מצוות פון זכירות, אסאך מצוות פון זכירה אין די תורה, זכור את יום השבת, זכירות מעמד הר סיני, אסאך זכירות, וואס די אלע זכירות זאגן אז א מענטש האט א פערסענלי א פראבלעם, ווען ווען מען ווען מען כאפט א זאך כ'רעד נישט ווען מ'איז מקבל געווען א זאך איינער שטייט ביי נעילה און ער זאגט איך גיי די יאר יעדן טאג לערנען א בלאט גמרא כסדר דאס איז נישט דאס איז נישט דא וואס צו געדענקען דאס איז א טשעק באקס. אבער ווען איינער שטייט אין א פלאץ און ער זאגט יום אשר עמדת לפני ה' אלקיך בחורב האסט געזען גאט. די פראבלעם פון דעם איז אז ער פארגעסט און יעדער איינער ווייסט ווי אזוי צו רעדן וועגן דעם פראבלעם אבער עס איז אסאך א גרעסערע פראבלעם דאס הייסט נישט נאר ער פארגעסט מען קען אים פרעגן נעקסטע וואך צו עס איז דא א גאט ער וועט נישט וויסן די תירוץ. ווייל נעקסטע לעצטע וואך כ'האב עס געזעהן אבער יעצט בין איך דאך נישט דארט יעצט בין איך דאך נישט דארט ס'איז נישט נאר כ'האב פארגעסן ס'דא סיטואשענס אדער עקספיריענסעס אדער אדער מצבי המח מצבי הנפש וואס זיי עקזיסטירן אין זייער מצב און וואס טוה איך וואס טוה איך צו געדענקן ס'הייסט ס'האט דאך עפעס א שייכות ס'האט ס'איז נישט א זאך וואס מ'קען זאגן האסט פארגעסן דאס איז איין שמועס וואס מ'זאגט אמאל האסט פארגעסן ווייל ס'האט טאקע נישט קיין שייכות אין די וועלט. אבער ס'איז דאך יא א געוויסע התגלות, ס'איז דאך יא אזוי ווי אזוי ווי דער אנכי ה' אלקיך פון מעמד הר סיני זאגט לא תרצח און לא תגנוב, וויאזוי געדענקט מען דער אנכי ה' אלקיך וואס זאגט לא תרצח און לא תגנוב? פאר דעם, די גרעסטע חידוש, די גרעסטע ווארט, די וואס אונז רופן אמונה, וואס אונז רופן רעלידזשען, איז נאר, מ'קען רופן, אונז זאגן אסאך מאל די תורה איז עצות, די תורה איז עצות אויף וואס? עצות אויף זכרון, דאס איז, אסאך מאל זאגט מען, ס'דא אסאך סגולות אין חזל אויף זכרון, ס'איז א אינטערעסאנטע זאך, זכרון, איז סאמטינג דעיר ווערי וואריד אבאוט, מען דארף נישט עסן שמן זית, ס'איז קשה לשכחה, קשה לשכחה איז עפעס א גרויס תחילין, וואס איז קשה לשכחה, אקעי, כ'וועל באקומען אלזהיימערס, עניוועי מאסט א לאט אוו פיפל געט אלזהיימערס, וואס איז די קשה לשכחה, קשה לשכחה איז א גרויס פראבלעם, ווייל אין די אויגן פון חזל, אין די אויגן פון דער תורה, אמונה איז כמעט טייטש זיכרון, אמונה איז טייטש, דו דארפסט קענען מאכן אז דער גאט פון שבת, זאל לעבן א גאנצע וואך זכור את יום השבת לקדשו. די גאנצע זאך וואס אונז רופן אמונה, אסאך מאל וואס די גאנצע זאך וואס אונז רופן faith, וואס איז וואס טייטש faith, וואס טייטש faith, דאס איז די זעלבע זאך אזוי ווי איינער האט חתונה געהאט מיט איינער, און עס איז געווען א מורא'דיגע אהבה, א מורא'דיגע נאכדעם איז עס געווארן א התחייבות, ער האט געמאכט א התחייבות, בסדר ער גייט ער ממשיך, ער האט נאך אלץ חתונה געהאט, הי איז מעריד. אבער אבער דאס איז דאך נישט גענוג, עס דארף דאך זיין עפעס וואס מאכט א זיכרון, עס דארף דאך זיין עפעס וואס מאכט אז ס'זאל זיין אמת'דיג, ס'הייסט נישט נאר ס'זאל זיין אז ער געדענקט אז די בחינה וואס האבן גערעדט לעצטע וואך דאס איז נישט געווען אויף מען קען מען קען נישט יעדן טאג טאנצן א גרויס פראבלעם פון פון פון מענטשן איז ווייל זיי ווילן זיין פנימי איז ווייל מען וויל האבן זאכן אזוי ווי די קאצקער רבי האט געזאגט אויב איינער וואס דאווענט ווייל נעכטן האט געדאווענט איז נישט דא ערגער פון דעם, און אויף דעם האט מען געזאגט א צווייטן, אפשר די בית ישראל, אז דאס איז זייער גוט יא נישט צו דאווענען, ס'איז נישט דאווענען ווייל מען האט געדאווענט נעכטן איז א גרויסע פראבלעם, אבער נישט צו דאווענען ווייל מען האט נישט געדאווענט נעכטן איז נאך א גרעסערע פראבלעם. דאס הייסט אז אפילו נישט צו דאווענען ווייל מען וויל נישט דאווענען ווייל מען האט געדאווענט נעכטן איז אויך א פראבלעם. ווייל דאס טייטש ווייטער האסטו פארגעסן. איז דאך די זעלבע פראבלעם. וועגן דעם די די א געוויסע הגדרה פון די אמונה א געוויסע הגדרה פון די אמונה איז זיכרון איז און זיכרון איז טייטש אז מען דארף עס זיך ממחיש זיין ביי די חושים ס'איז דא אזא זאך ס'הייסט תפילה תפילה איז זיכרון והיו לכם לזכרון זאגן ראש השנה יום הזכרון ראש השנה איז די גרעסטע יום התפילה פון די גאנצע יאר דאס איז די והיו לכם לזכרון לפני אלקיכם אונז דערמאנען זיך פאר גאט ס'הייסט גאט האט זיך פארגעסן פון אונז כאילו אונז דארפן זיך צוריק קאנעקטן און אונז דערמאנען אים און זאגן האלא גוט מארגן און ברוך אתה השם יעצט א מענטש קען אבער נישט אלעמאל דאווענען א מענטש רוב צייט דאווענט ער נישט רוב צייט טוט ער אנדערע זאכן וויאזוי איז מען גורם אז ס'זאל זיין א זכרון לפני השם תמיד? וויאזוי איז מען גורם אז ס'זאל זיין א זכרון וואס איז אייביג זכרון? וואס דער אייבישטער זאל נישט פארגעסן? אויף דעם איז דא א טריק, און די טריק הייסט נעמען א שטיין און ארויף שרייבן די תפילה אויף א שטיין, ס'זעט אויס סאך מאל אזוי ווי א קמיע, און ס'איז דא א ווארט וואס כ'האב געזען פון זיך א ליטווישע גדול וואס פלעגט מאכן קמיעות, כ'דענק נישט ווי ער האט געהייסן, ער האט געשריבן א חיבור צו מסביר זיין ווי אזוי קמיעות ארבעטן, ער זאגט אז א קמיע איז אזוי ווי א תפילה תמידית, און ער איז מער, זיין טעאריע איז אזוי, אז ס'דא א זאך וואס הייסט עת רצון, אמאל איז דא א צייט וואס תפילות ווערן נתקבל, אבער רוב פון אונז ווייסן נישט ווען עס איז, אפשר איז עס אינמיטן די נאכט ווען דו שלאפסט. און א קמיע איז א טריק אויסצופיגערן די זאך, ווייל א קמיע איז אזויווי א תפילה וואס איך שרייב עס אפ, און עס האט אזויווי א כח, עס איז אזויווי א תפילה וואס איז קבוע ועומד, עס דאווענט זיך יעדע מינוט, עס דאווענט זיך כסדר, די תפילה, די קמיע דאווענט זיך כסדר. און ממילא ווען עס וועט קומען די עת רצון, ווען עס זאל נאר זיין, עס וועט זיך עפענען אמאל די הימל, איז די קמיע דארט, ער איז גלייך, ער איז גלייך, ער איז גלייך רעדי. און די נפש איז דאס ענליך אזוי ווי דער קאצקער רבי האט געזאגט והיו הדברים האלה על לבבך מ'דארף לייגן אויף די הארץ און ווען עס וועט זיך עפענען די הארץ דעמאלטס וועט עס אריינקומען אנדערע ווערטער צו פאוקעסן אויף עפענען די הארץ דאס איז איין זאך די צווייטע זאך איז צו פאוקעסן אויף נעמען שטיינער און זיי ארויף לייגן אויף דיינע אקסלען אזוי ווי אויף די כתפיים איז מנוס צו סובל עול מען לייגט שטיינער אויף די אקסלען מען שרייבט ארויף אויף די שטיינער די כתיבה איז א מורא'דיגע חידוש א מורא'דיגע שטייט אין משנה אין ברכות אז די כתב איז באשאפן געווארן בין השמשות אין ערב שבת. דאס הייסט, ס'איז א געוויסע וועג פון מחבר זיין שבת און ימות החול, אין אנדערע ווערטער, כתיבה איז א מורא'דיגע חידוש אין די בריאה, ווייל כתיבה איז נישט טייטש נאר איך גיי געדענקען בחיצוניות, כתיבה, די פנימיות פון כתיבה איז טייטש אז איך גיי נעמען די זאך וואס ליגט אין מיין הארץ, די נקודת האמונה, די יום אשר עמדת לפני ה' אלקיך, די זאך, און איך גיי עס אנשטאטס אנשטאטס פרובירן זיך מעורר זיין כסדר צו זיין אין יענע יום, וואס גייט נישט ארבעטן, גיי איך פון דעם מאכן א שטיין, איך גיי נעמען דעם מצב, איך גיי מאכן פון דעם א זאך אזוי ווי א תפילה אזוי ווי א קמיע וואס דאווענט כסדר, דאס איז א זאך אין לייף וואס עס מיינט איז, עס איז ממש די זעלבע זאך וואס איך האב געזאגט לעצטע וואך נאר א אנדערע וועג, סאו וואס עס מיינט איז, טריי נישט צו מאכן צו טון כסדר האבן די פרישקייט צו כסדר האבן די התחדשות וואס עס מיינט איז, טריי זיך צו מאכן נייע חיצוניות'דיגע זאכן וואס דאס הרגילנו בתורתך, אונז היינט רעדן אסאך מאל וועגן עדיקשאן, מענטשן זענען עדיקטעד צו זייערע סמארטפאונס און אלע מיני זאכן, ותרגילנו בתורתך מיינט מאכן זיך עדיקטעד צו די תורה אנדערע ווערטער איך בין א מענטש איך האב מיך מיינע זמנים ס'דא ואל יבא בכל עת אל הקודש אבער איך מיין מיין קליידער מיין שטיינער וואס איך קען האלטן אויפן אקסל די שטיינער קענען זיין אייביג און און ווען איך וועל ווען איך וועל ס'איז נישט נאר אזויווי א היכי תמצא ווען מ'קען זאגן די עצה של זכור איז אזויווי א היכי תמצא אקעי שרייב זיך עס אויף וועסטו יעדע מאל געדענקן ניין ס'איז טייטש די די כתיבה געדענקט שוין. נישט די כתיבה דערמאנט, עס שטייט נישט והיו לכם לדערמאנען להזכיר לכם, ס'איז זיך דערמאנען, אזוי ווי מ'זאגט אמאל אויף די מזוזה, א מזוזה דערמאנט א מענטש, שטייט? אז די מזוזה האט זיך דערמאנען, נישט דאס איז די פשט פון די מזוזה, די פשט פון די מזוזה איז אז די מזוזה געדענקט פאר דיך, און די פשט פון ותרגילנו בתורתך איז די טייטש פאר א מענטש, מ'דארף מתפלל זיין אז דאס איז א פשוט'ע גוטע עצה, מ'דארף מתפלל זיין נישט נאר בתורה, אויף יעדע זאך, זיך מאכן אריינלייגן אין אזעלכע סיטואשענס, מאכן אזעלכע חברים, מאכן אזעלכע חבורות, מאכן אזעלכע סדר היום'ס, זאכן. וואס זיי געדענקן פאר דיך, מען דארף א מענטש קען אויפלאודן זיין מענטל ענערדזשי, דאס איז א קאגניטיוו סייענס זאך, צו טולס, טולס איז נישט סתם טייטש אז די מענטש קען נוצן די טולס, די מענטש קען אויך זיך מרחיב זיין אליינס זיין אייגענע מח זיין אייגענע נפש מיט טולס, און ער זאגט איך האב א וועקער זייגער, אינסטעד פון איך זאל געדענקן ווען איך זאל אויפשטיין, מיין וועקער זייגער געדענקט פאר מיך, און די זעלבע וועג ווען א מענטש מאכט א ספר און ער שרייבט די זכרון ער שרייבט אויף די שטיינער וואטעווער די עשרת הדברות, צו ער שרייבט אויף זיין טיר די שמע ישראל. וואס ער זאגט איז, מיין טיר געדענקט שוין פאר מיך אז ס'דא א גאט, איך דארף נישט געדענקן. און יעצט, און דאס מיינט אין אנדערע ווערטער, האסט א סדר, דו האסט א פארשידענע בגדים, פארשידענע לבושים, זאכן וואס זיי געדענקן פאר דיך, דאס איז די זכרון לפני השם תמיד, דאס איז דאס איז זייער ענליך צו וואס אונז זאגן וועגן שטיין ביי די קשיא, און אויב מ'טראכט אריין אין די. ווארט איז אז מען דארף קענען האבן זאכן, מען זאל זיין אדיקטעד אביסל צו זאכן, דאס דארף, א מענטש קען נישט אלץ שטיין, אונז זענען זייער שטארק מעריך די די סעלף, די די מענטש וואס ער איז בוחר, די די מענטש דער טוט כסדר, נישט מלומדה, אבער מלומדה איז זייער העלפפול, עס איז נישט מנותק פון די מענטש, עס טייטש אזוי ווי א מענטש נוצט א טול, די גאנצע זאך פון א מענטש איז אז ער קען נוצן טולס, ער קען מאכן זאכן וואס זיי זאלן געדענקן פאר אים, מיין קאמפיוטער דערמאנט מיך, מיין. מיין מזוזה דערמאנט מיך, מיין אפוד דערמאנט מיך, אדער דערמאנט גאט, ס'איז די זעלבע זאך, ס'דערמאנט מיך די אלע זאכן וואס אונז טוען, און דאס איז א אנדערע סארט עבודה, מ'דארף מער אויפהערן צו דאגה'ן, מ'דארף עס קענען אויפהערן, מ'קען אפלאזן די דאגות אז ס'גייט נישט געלונגען, מ'גייט נישט געלונגען, און בכלל אויך אויפהערן די ספיקות, אסאך ספיקות וואס זענען אזוי ווי. און אפשר היינט האלט איך נישט דערביי, אפשר איז עס נישט ריכטיג, אפשר היינט זאל איך עס טעינדזשן, קענסט אפלאזן די ספיקות, ווייל ס'איז נישט דיך, ס'איז ס'איז דיך אבער ס'איז נישט דיך, ס'איז א זאך וואס איז דערמאנט דיך אבער ס'שטייט בפני עצמו, ס'איז א אנדערע פארט, ס'איז א אנדערע עקסטערע זאך, און ס'דערמאנט דיך, וועגן דעם קען מען האבן א סדר, מ'קען האבן מאכן זאכן וואס זענען קביעא וקיימא, מ'קען מאכן זאכן אפילו מען איז נישט דארט, אפילו עס איז נישט נישט אלעס דארף שטיין אויף די סעלף, נישט אלעס דארף שטיין אויף די סעלף, ס'איז זאכן וואס מ'קען וואס מ'דארף לייגן אויף א שטיין, ס'זאל שטיין אויף דעם, דאס איז א מענטש וואס האט א. אמת, וואס האט א בסיס אויף זיין לעבן, די מענטש איז די שוואכסטע זאך צו הענגען זאכן אויף, מען דארף זיי הענגען אויף שטיינער, מען דארף זיי הענגען אויף הייזער, מען דארף זיי הענגען אויף קליידער, די אלע זאכן זאלן זיין אינסטעד פון אונז, זאל איך אינסטעד פון איך זאל געדענקן גאט, זאל מיין תפילין געדענקן גאט, ס'פונקט אזוי גוט, דאס איז די ווארט פון די אפוד וואס איז לזכרון, וועגן דעם איינע פון די זאכן וואס אונז פארשטייען ווען אונז קלערן אריין אין די פרשה.